אז לגני לא נאמר אלא לגני לגנוני אז עיקר שכינה בתחתונים היתה. וואס איז דא די הוראה בנוגע לפועל איז דאך דא די קושיא הידועה וואס מען פרעגט אז וויבאלד אז אתם המעט מכל העמים וואס דאס איז דאך געווען אפילו בזמן שבית המקדש היה קיים על אחת כמה וכמה משחרב בית המקדש, וואס דעמאלט איז אלוקות בהעלם, אז שלא בערך ווי ס'איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים. איז דאך דעמאלט אויכט דער אתם המעט מכל העמים מערער נוגע ווי ס'איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים. ביז וואנעט אז מען זאגט אז מצד דערויף וואס אין אנו יכולים לעלות ולהשתחוות איז געווארן אפילו ביי אתם המעט מכל העמים אויכט די עבודת השם ניט אין אן אופן גלוי ניט אין אן אופן וואס ביי אים שטייט אלוקות בגילוי ווי ס'איז ביי אים געשטאנען בזמן שבית המקדש היה קיים.

תורה ומצוות דארף דאך אבער אראפקומען און מען מוז דאס אראפברענגען במעשה בפועל, איז אט א דעמאלט ווערט זיך אפילו ביי דעם מעט אויכט שווערער די עבודה. דערנאך איז מען נאך מוסיף אז ס'איז נאך דא וואס מען אפילו ווען ער דארף הארעווען מיט זיך, איז אמת טאקע ווען ער ווען ער דערגרייכט צו א דרגה פון א חכם איז אט דעמאלט ווי דער רמב"ם זאגט אין הלכות דעות אז א חכם איז ניכר זיין חכמה אפילו במאכלו ובשתייתו ובמשאו ובמתנו ווי ער רעכנט דארטן אויס כל פרטי חיי האדם איז ווערט דאס ביי אים אן ענין של חכמה אבער ביי עמא דבר וואס התורה על הרוב תדבר איז דאך א חילוק וואס בשעת ער אוכל ושותה איז אמת טאקע ער איז זיך משתוקק אז עס זאל זיין ביי אים ווי א חכם אבער לאו כל מוחא סביל דא ניט יעדערער האלט ביי דער דרגה. וואס דעמאלט קומט דאך אויס אז אפילו ביי אט א דעם וואס ער ביי אים איז עבודה בשלימות איז ער אויכעט אין כמות הזמן איז ביי אים דאך רוב היום גייט דאך אוועק אויף אכילה ושתיה ושינה וכולהו אט די עניינים וואס מ'דארף האבן אן עבודה גדולה כדי מ'זאל אויספירן אין זיי דער בכל דרכיך דעהו, אדער על כל פנים דער כל מעשיך יהי' לידי לשם שמים. מיט וועמען דארף ער לערנען מיט וואו מיט וועם מיט וואס פאר א עניינים דארף ער טון מצוות, און אויף וואס דארף ביי אים זיין דער גדול לימוד שמביא לידי מעשה, דארף ער דאס טון מיט עניינים פון וועלט. וואס עניינים פון וועלט איז דאך ווי ער ברענגט אראפ אין תניא פון עץ חיים איז ער ווערט דאך דער עולם הזה אנגערופן דער עולם הקליפה דערפאר וואס הרשעים גוברים בו וכו' וכו' ביז וואנעט אז מען זאגט דאך אז איידער ער גייט צו צו וועלט און קאן דערפון עפעס נעמען און נהנה זיין דארף ער פריער האבן א מאכן א ברכה. ווארעם אניט איז ניט נאר ער דערפון ניט נהנה נאר אדרבה דאס איז גאר מזיק. פרעגט זיך די שאלה לאחרי כל אלה, היינט ווי מאנט מען דאס ביי יעדער אידן אז ער זאל זאגן ווי די גמרא זאגט חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, און ווי דער בעל ההילולא מוסיף ביאור בזה, אז ס'נברא געווארן דער עולם אין אן אופן פון עולם מלשון העלם, כדי ער זאל אראפנעמען מבטל זיין דעם העלם והסתר, און זאל באווייזן אז דאס איז מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, דאס איז דאך אן עבודה מיט אן ארבעט וואס דאס איז שלא בערך לגמרי.

און דאס האט צו טון אין אין חוץ לארץ, וואס דאס איז דאך אפילו אין ארץ ישראל עצמה איז דאך דאס אויכעט חוץ לארץ לגבי ווי ארץ ישראל איז געווען בזמן שבית המקדש היה קיים, וואס דערפאר איז דאך כמה מצוות התלויות בארץ. וואס בזמן שבית המקדש היה קיים זענען זיי געווען בארץ מן התורה, און איצטערט זענען זיי אדער דרבנן אדער אינגאנצן בטל, ובפרט דער ענין הקרבנות און דער ענין בית המקדש, וואס דאס איז דאך ער מאריך אין מאמר, דאס איז די תכלית הכוונה פון ושכנתי בתוכם, וואס דאס איז מבטל דעם העלם והסתר און מאכט א דירה לו יתברך בתחתונים, היינט ווי קען מען דאס מאנען ביי אידן און ניט ביי יחידי סגולה, נאר ווי די גמרא זאגט חייב אדם לומר, א יעדער איד דארף אזוי זאגן און מען זאגט אויף דערויף דער לשון פון חיוב, אז דאך איז דאך אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו. און אָט דאָס פֿאַרענטפֿערט ער אין מאמר, און גלײַך בתחילתו, װאָס דאָס גיט אַ כּוח אַף עבֿודת האָדם. אַז ניט דער פּשט, אָט דאָס, װאָס הרשעים גובֿרים בו איז דאָס אַ דבֿר הכרחי בעולם. ניט דער פּשט, אָט דאָס, װאָס איז די אלוקות בהעלם והסתּר, איז דאָס אַ הכרח חס-ושלום מצד הבריאה שלו. ניט אָט דאָס, װאָס אַתּם המעט מכל העמים איז דאָס מוכרח מצד הבריאה, זאָגט ער, פּונקט פֿאַרקערט, מצד הבריאה איז עיקר שכינה בתחתּונים היתה, װאָס דאָס איז נאָך קודם עבֿודת האָדם, גלײַך װי דער עולם איז נבֿרא געװאָרן. וואס ווערט שוין דער עולם אנגערופן לגני לגנוני שעיקר שכינה בתחתונים היתה און נאך איידער אדם הראשון האט אנגעהויבן בעבודתו, איז שוין געווען דער מעמד ומצב איז געווען דער מעמד ומצב העולם אין אן אופן וואס עיקר שכינה בתחתונים היתה אט וויפיל ס'דא דער גילוי השכינה אין עולמות הרוחניים, כולל גן עדן התחתון און גן עדן העליון ביז עולמות אין סוף, ביז ווען אין לשון הקבלה אין עולם האצילות, וואס עולם האצילות ווערט אויך אנגערופן עולם האחדות, וכמבואר הטעם בזה אז דער עולם איז אחד מיט אלוקות, איז זאגט מען אויף דערויף ווי דער אלטער רבי איז דאס מסביר אז נישט דאס איז די תכלית הבריאה ווארום נישט דארט איז דער עיקר שכינה דארט ווארום אצילות איז מער ניט א ממוצע כדי ס'זאל אראפקומען דער עיקר שכינה בתחתונים אין עולם הזה. נאר ס'מער ניט דער עולם מצד עצמו איז תכלית הטוב, און נאך מערער דאס איז נאך מערער טוב, דאס איז דער עיקר שכינה בתחתונים היתה דאס איז מערער עיקר לגבי כל העולמות שלפני זה, ביז עולמות אין סוף, ס'איז מער ניט וואָס דערנאָך איז געוואָרן, וואָס איז געקומען דער ענין החטאים, וואָס דאָס האָט מסלק געווען די די שכינה ממטה למעלה, און ער באַוואָרנט עס גלייך אַז דאָס איז ניט אַ שינוי און אַ סילוק, וואָס חס ושלום דערביי בלייבט דאָס, זאָגט ער גלייך אין תחילת המאמר, דאָס איז אַ שינוי החוזר לברייתו, וואָס דעמאָלט איז על פּי דין איז די שינוי ניט משנה דעם ענין. ווארום צוגלייך ווי ס'האט זיך נאר גענדיגט האט אט די זיבן, איז גלייך האט זיך אנגעהויבן בא אברהם און יצחק און יעקב ביז משה, שהוא השביעי וכל השביעין חביבין, און האט ווייטער אראפגעבראכט ווי רבי שמעון בר יוחאי זאגט אז ס'איז געווארן דער ושכנתי בתוכם. וואס כאמור אז ניט נאר דער עולם מצד עצמו איז א תכלית הטוב, ואדרבה עיקר שכינה בתחתונים היתה דווקא אין עולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה הימנו, אפילו דאס וואס דערנאך איז געווארן דער שינוי, איז דאס אויכעט געווארן א שינוי וואס איז גלייך חוזר געווען לברי, וואס איז דערנאך חוזר געווען לברייתו. במילא איז אפילו ווען דער שינוי איז נאך דא איז דאס ניט א ענין של קבע, של קביעות, וואס דאס איז דערפון איז פארשטאנדיק וויאזוי יעדער איד האט בכח אז זאגן בשבילי נברא העולם און זאגן דאס ווי תורה זאגט, וואס תורה האט האט שליטה אויף די מציאות אז דאס זאל דערנאך אראפקומען בפועל, אז ס'זאל זיין ניכר אין כל העולם כולו אז דאס איז באשאפן געווארן כדי א איד וואס ער איז בדוגמא ווי אדם הראשון ווי די גמרא לערנט זיך דערפון אפ בשבילו נברא העולם פון למה נברא האדם יחידי וואס ער איז געווען יצור כפיו של הקדוש ברוך הוא זאל אזוי קענען זיין ביי יעדער אידן